שלום עליכם, דא רעדט ישעיה שעפער, ברוך הבא אינעם אידישן קלאנג ארכיוו אויפן נאמען פון פרענסיס בראנד, א פראיעקט פונעם אידישן ביכער צענטער אין אמהרסט מאסעטשוסעטס.

אזא אוצר ווי דאס איז די אייגענע שפראך אוועקגעשליידערט און זיך אפילו נישט באמיט אומצוקוקן וואס מיט איר איז געשען. חוץ דעם זענען מיר אויך גרויסע סנאבן. זיכער זענען געווען גענוג סיבות, דער עיקר דער מינדערווערטיגקייטס קאמפלעקס פון א געפלאגט פאלק, וואס האבן גורם געווען אזא איינשטעלונג, אבער פאקט בלייבט פאקט. מיר דארפן ערשט האבן די סמיכה פון אנדערע כדי ווי געהעריג אפצושאצן אונזערע אייגענע ווערטן. ביז אהער האבן די שרייבער, וויסנשאפטלער, קולטורטוער אפגעהיטן דעם כבוד פון דער אידישער שפראך.

א דאנק אייך רחל פאר א וואונדערבארע רעדע, איך האב באמערקט, אין קורץ, יא, מיר זענען אלע זייער צופרידן, הלוואי וואלט עס געקענט זיין לענגער, אבער איך האב באמערקט א נייעם טאלאנט

א ווריטער, אויטאר, סקאלער, ענד וואט העוו יו, הי איז נאו וויט די קענעדע קאונסיל, ענד איי עם ווערי גלעד טו וועלקאם הים, ביקאויז דיס שאוס דעט דער איז א סאלידאריטי ביטווין אלל ברענטשעס אוו דזשורי, ענד דעט אין עסענס ווי אר אלל בראדערס. נעים קטן וויל ספיעק.

אין אלל עפירענסעס איי וואלד סים עז ע סטרעינדזשער טו דיס ליטערעטשער, פירסט אף אלל איי רעד איט אין טרענסלעישאנס אלל די טיים, די סעקאנד איי דאנט איי דו נאט קאם פראם די סעטינג אין וויטש דיס ליטערעטשער וואס אוט אף וויטש דיס ליטערעטשער וואס קריעטעד, אנד נעווערדעלעס איי פיעל אן אינטימעסי וויט איט וויטש איי וויל טריי טו דיסקרייב, פירסט אף אלל איי וואלד לייק טו סעי דעט די פראבלעם אויף די רייטער אר אויף די דזשואיש דזשאסט די דזשואיש פערסאן ליווינג אין עי קאלטשור וויטש איז סטרעינדזש טו הים וויטש איז נאט היז אוין איז סאמטינג דעט אריענטעל דזשוס העוו בין ליווינג וויט סינס די בעבילאניען טיימס.

איי טינק איז דעט די קיינד אף וועי אף לייף דעט דזשודעאיזם איז העז בין קאנטיניאינג וויט דיס קאמיוניטי סאו דעט איווען קעלטשער עז ען עקספרעשאן אף דיס וועי אף לייף וואס סאמטינג עז א דיטעיל עז א סעקענדערי טינג ענד ליטרעטשער איף דעיר וואס נאו ריעל ליטרעטשער אין אראביק ריטען ביי דזשוס

טו ליטערעטשור וואלד בי סאמטינג ווערי אינטערעסטינג טו דיבעיט ענד וואלד בי ווערי אינט באט איטס נאט מיי טאפיק נאו. די עקסעס איי העד טו אידיש ליטערעטשור דען וואס ביי רידינג אבאוט איט אין אין טרענסלעישאנס אין פרענטש ענד אין ענגליש. מיי רייטינג לענגווידזש ענד מיי לענגווידזש אוו קעלטשור פערסענעלי איז פרענטש. סאו איי רעד א לאט אוו טרענסלעישאנס אין פרענטש ראדער דען אין ענגליש. ענד איי וואלד לייק טו ריקאל סאמטינג וויטש וואס וויטש סטראק מי טרימענדעסלי וואנס ווען איי רעד א בוק ביי בעשעוויס סינגער אין וויטש די האול סעטינג איט וואס סעטאן אין גאריי ענד די סעטינג וואס אין איסטערן יוראפ ענד די סטארי וואס אבאוט סאמטינג העפענינג אין די אריענט ווערי פאר אוועי ענד וויטש העד סאטש עי פענטעסטיק אימפעקט אין סאטש עי אייסאלעיטעד סמאל קאמיוניטי אין איסטערן יוראפ ענד אין אנאדער בוק אויף סינגער איי איווען סאו וואן אף די קערעקטערס ספיקינג אף די דזשואיש לייף אין בעגדאד וויטש אלסא סטראק מי עז סאמטינג ווערי פערסאנעל סאו איי העד די אפארטוניטי טו מיעט וואנס וויט סינגער ענד איי קוועסטשענד הים אבאוט דיס רילעישאנשיפ דעט הי פעלט אר דעט הי העד הימסעלף וויט אריענטעלס, וויט פיפעל אין טורקי, וויט פיפעל אין איראק, וויט פיפעל, ענד האו הי קוד איט טרענסלעיטעד אינטו, וואס איט סאמטינג דעט הי וואס אפעקטעד, אר דעט איט וואס סאמטינג נעטשרעל טו הים, ענד היז, ענד היז אימפרעשען, וואט הי טאלד מי דען, וואס.

סאו דעט דער איז נאטינג סטרעינדזש פאר סאמבאדי לייק מי הו האזט נעווער ליווט אין די אין די איסט יוראפיען קאלטשער ענד איי דו נאט קנאו איט טו בי אינטערעסטעד אין איט סאו מאטש דעט ענד נאט טו בי אינטערעסטעד אין איט עז סאמטינג וויטש איז עקזאטיק

דעטס סאמטינג וויטש איז אבסאלוטלי פארען ענד סטרעינדזש, ווען פאר מי איט איז ריעל. ענד איף איט איז ריעל דען די רילעישאנשיפ אף די רייטער ענד די ריעליטי אף היז לייף איז אלסא טרו ענד ריעל. סאו פאר מי דעי אר טו פוינטס איי טינק וויטש איז אימפארטענט וויטש העז בין ווערי אימפארטענט אין מיי רידינג אף אידיש ליטערעטשער.

אויף ען איטערנעל סירטש וויטש איז דזשודאיזם ענד דיס איז פארט אוו מיי אוין בעקגראונד סאו דעט איט טרו דיס ליטערעטשער איי דיסקאווער דזשודאיזם אין וואן אוו איטס עספעקט סאו עז ליטערעטשער איט איז ווערי מאטש עלייוו ענד עז ליטערעטשער איט איז ווערי אימפארטענט דען די סעקאנד עספעקט וויטש איז ווערי מאטש קאנעקטעד טו דיס

סאו דעט איף דער איז נאו נאט סאו מאטש ליטערעטשור אר נאט סאו מאטש ארט אין דזשואיש אריענטעל קאמיוניטיס דיס ביקאויס די דזשואיש לייף וואס סאו פול ענד די סירטש פאר מינינג וואס סעטיספייד ביי רעלידזשען ענד ביי די וועי אף לייף איטסעלף סאו דעט ליטערעטשור ענד ארט ווער נאט נעסעסערי ענד באט

נאר אין נאסטאלגיע, סאו דעט פאר מי דיס איז עט די סעים טיים עז ליטערעטשור איט איז אלסא ען עספעקט אף דזשואיש ליווינג. טענק יו. איי וואנט טו טענק נעים פאר עגעין קאנפירמינג די פעקט, דזשאסט די אדער דעי א פרענד אוו מיין רימארקט

ענד אלסא א מען פראם בבל קען פיינד סאמטינג אין קאמען וויט א מען אין די אשכנזיג מיליאו. איי טענק יו ווערי מאטש נעים. איז טייערע פריינט, מיר האבן אנגעהויבן מיט צוואַנציק מינוט צו שפעט, און מיר האבן געהאט שטערונגען וואס האט אוועקגענומען אן אנדערע פֿינף מינוט, ווייס איך נישט ווען מ'וועט קומען קלאפן דא אהער, איך וועל בעטן ווער ס'וועט נעמען א ווארט זאל זיין אזוי גוט און זאגן ווער ער איז, ווייל נישט יעדער איינער קענט זיך איינער דעם אנדערן, נישט יעדער איינער וועט האבן צייט צו רעדן, איך וועל בעטן אז איר זאלט האבן איינזען מיט אנדערע און רעדן אזוי קורץ ווי מעגליך אז נאך מער מענטשן זאלן קענען רעדן. באגרעניצן זאלן זיך באגרעניצן פֿופֿצן מינוט,
איך מיין פֿינף מינוט. אז יעדער איינער וועט צוגעהן וועט נעמען צופיל צייט. גערשמאן בית מוסף. חשובער פארזיצער מיין נאמען איז גערשמאן איך בין דער רעדאקטאר פון קאנאדער אידיש וואכנבלאט איך וויל בלויז מאכן די פאלגענדיגע באמערקונגען אלע רעפעראטן זענען געווען אויסערגעווענליך וויכטיג און אינטערעסאנט און איך וויל זיך בלויז אפשטעלן אויף איין אספעקט פון דעם רעפעראט פון עדעל לאפין וואס הגם זי אליין האט באשטעטיגט אז מען קען יא שאפן אידישע ליטעראטור אין אנדערע שפראכן, האט זי פארענדיגט מיט דעם פאראדאקס, מיט א דורכאויסיקן פעסטע מיינונג אז מען קען נישט שאפן קיין אידישע ליטעראטור אויסער אין אידיש. איך האלט איך האלט אז בכדי צו באגעגענען רעאליטעט, און דאס איז זייער וויכטיג, וואלטן מיר געדארפט אפשאפן אינגאנצן דעם פאראדאקס, זיך אפזאגן פון פאראדאקס, פארמאכן אונזערע אויגן צום פאראדאקס, און זאגן אז אלץ וואס ווערט געשאפן וועגן אידן און אין אידיש, מיט א טיפן אידישן אינהאלט, מאכט נישט אויס אין וועלכע שפראך, איז אונז נאנט, איז אונז אייגן און איז אונז טייער, און דארף גענוצט ווערן אויף א קאנסטרוקטיוון אופן בכדי צו קרעפטיגן און ארויסרופן באגערן פאר דעם אידישן לשון. אויב מיר וועלן אונטערשטרייכן כסדר דעם פאראדאקס און וועלן באשטרייטן צי ליטעראטורן וועלכע זענען געשאפן געווארן פון אידן, פון אידישע שרייבער, איז נישט אידיש, דענק איך אז מיר וועלן נישט דערגרייכן אונזער ציל. איך וויל נישט אריינגיין אין די פארשידענע שרייבער וועלכע זענען דערמאנט געווארן דורך עדעל לאפין. מען קען האבן אן אנדער מיינונג אפילו וועגן היינריך היינע. איך האלט אז היינריך היינע האט שטארק באווירקט די אידישע ליטעראטור, און אידישע שעפער. שטארק באווירקט.
אמת? זייער שטארק.
יא זייער שטארק באווירקט. און מען דארף דאס נישט אוועק מאכן. אגב האט זיך היינריך היינע אויך געלערנט אידיש. ער האט געשריבן אין אידיש. און ס'איז זייער וויכטיג די זאכן צו געדענקען. בקיצור. איך האלט אז בכדי צו דערגרייכן אונזער ציל. אונזער קאמף פאר דעם המשך און קיום פון דער אידישער שפראך, פון אידישן לשון, דארפן מיר נוצן אלע מעטאדן און אלץ וואס דערשיינט, וואס האט א אידישן כאראקטער און וועלכע די שפראך וועט ברענגען נענטער און ארויסרופן ביי אונזער יוגנט, ביי דעם ענגליש-רעדנדיקן רעדנדיק פון אונזער אייגן לאנד, חשיבות צו דעם ארגינעלער שפראך אויף וועלכע די גרויסע ווערק זענען געשאפן געווארן, פון אונזערע קלאסיקער און אויך גיין אפילו נאך כ'מיין מאדערנע קלאסיקערן גייען צוריק אין יענע יארן, איך דענק אז מיט דעם דאזיגן אופן וועלן מיר קענען אזוי צו זאגן עפענען באלד עפעס א טיר צו אונזער יוגנט, און באשעוויס קען שרייבן אויך אין אידיש, אבער איך האלט נישט אז באשעוויס זינגער מאכט דעם בייטראג וואס מיר אידיש רעדנדיגע אידן וואס מיר זענען זייער שטארק נייגעריג צו דערנענטערן דעם היגן געבוירענעם אידן צו אידישע שפראך איז ער דער יעניגער וואס קען דאס באווייזן? איך האב דאס נישט באמערקט, רעדנדיג צו צענדליגער און הונדערטליכער יוגנטליכע וועלכע זענען שטארק באגייסטערט פון אפילו פון פארטנוי'ס קאמפלעינט וועלכע איז א שוידערליך בוך, א בוך וועלכע דארף אריינגעלייגט ווערן אין חרם פשוט פון א רייע שטאנדפונקטן, האלט איך נישט אז באשעוויס מאכט דעם דאזיגן בייטראג. א בייטראג אין וועלכע די שפראך מאכט יענער אידישער שרייבער וועלכע שרייבט אין פארשידענע שפראכן, וועלכע האט זעט דאס פאלק אלס גאנץ און דאס אידישע פאלק לעבט מיטן פאלק. טאקע זייער גוט וואס איר האט צוריקגעשטעלט אט די חורבן ליטעראטור, אבער לאמיר אפשאפן דעם פאראדאקס, איך האלט אז ס'איז נישט פאראנען קיין פאראדאקס, מיר נוצן אלע אינסטרומענטן כדי צו בארייכערן גייסטיג דאס אידישע לעבן בכלל און ברענגען נענטער צו דעם אנדערשן פארשטענדערונג צו האבן חשיבות פאר דער שפראך וועלכע איז אונז טייער און מיר וועלן זי ממשיך זיין מיר וועלן האבן אויב מיר וועלן וויסן וויאזוי צו ארבעטן. שיינעם דאנק.
איך הייס בתיה בעטמאן, איך בין דא אלס א פארשטייערין פון עלטערן לערערפאראיין פון די פאלקשולן. איין זייער וויכטיגער אספעקט האט געפעלט אין דעם פאנעל, וואס איז געווען זיכער זייער אינטערעסאנט צו הערן, קיינער האט נישט דערמאנט די פראגע פון קינדער און די פראגע פון ערציאונג און ליטעראטור פאר קינדער, ניין, איך האב ספעציעל אויסגעקליבן צו זיין דא ניט ביי דער ערציאונג, ווייל דא זיי דארף איך נישט איבערצייגן, די שרייבערס דארף איך איבערצייגן, ס'קומען אריין אידישע קינדער אין אידישע אין א ביבלאטעק אדער אין א אידישער שול ביבלאטעק און ס'איז פאר זיי נישטא וואס צו לייענען, די אידישע ביכלעך פאר קינדער זענען צו שווער, די שפראך איז צו שווער, און ווען זיי פארשטייען שוין די שפראך איז שוין פאר זיי ניט אינטערעסאנט די טעמע. היינט זענען אנדערע קינדער, ס'איז נײַנצן נײַן און זעכציק און אין א שעה ארום פליען מענטשן ארויף צו דער לבנה, און די אידישע קינדער זענען זייער אנטוויקלט און מען דארף זיי געבן א מער אינטערעסאנטע זאך ווי ס'איז היינט צו טאג. איך ווענד זיך צו די שרייבער און איך זאג זיי זיצן דא קרוינען פון דער אידישער ליטעראטור, זיצט מלך ראוויטש און זיצט ראזענפארב, ס'זיצן אזויפיל מענטשן, איך האב גאר מורא צו זאגן די מענטשן. וואס טוט איר פאר די אידישע קינדער און וואס פאר א אידישע ביכלעך גייען ארויס? ס'איז דא א פאנד וואס א משפחה האט געגעבן פון דרום אמעריקע, און ס'ליגט געלט און קיינער נוצט דאס אפילו ניט און ס'איז א גרויסער סוד אין שטאט אז ס'איז אפילו דא אזא מין זאך. איך מיין ווען מ'וואלט עס פובליצירט וואלטן אנדערע מענטשן געלאזן. דער קאנגרעס קען עפעס טון וועגן דעם. איך מיין איר זענט פאר, מיר זענען אלע פאראינטערעסירט אז אידיש זאל פארזעצן. מיר זענען ניט געקומען אהער זיך איבערצייגן אז אידיש איז א א זאך וואס איז א טייל פון אונזער קערפער, א טייל פון אונזער נשמה, אבער מען דארף די שפראך אריינלייגן אין אין קליינע אינטערעסאנטע ביכלעך אז קינדער זאלן לערנען, עס זאל זיין א פארגעניגן דאס צו לערנען, עס פעלט ניט קיין מענטשן זאלן דאס אילוסטרירן און זאל האבן א טעם צו דעם און א קינד זאל וועלן לערנען א אידישן ביכל. און איך וויל וויסן חבר פארזיצער וואס פאר א פארשלאג מענטשן האבן כדי דאס זאל עפעס ארויסקומען פון דער קאנפערענץ ווייל מיר, כ'האב געהערט נעכטן אין אוונט און היינט אביסל ביי דער דערציאונג, מיר זענען אלע איבערצייגט אז אידיש איז גוט, ביי אונז עט אידיש זיין, וואס וועט זיין מיטן צווייטן דור? איך האב איין פארשלאג אז מאכן א א רעקאמענדאציע צום קאנגרעס, איר זענט מיט מיר מסכים צו ניט, וויל איך א איר זאלט וויסן אז ס'קומען אריין קינדער און זיי ווילן א אידישן ביכל און ס'איז ניטא ביי זיי וואס צו ליינען.

אלס אינפארמאציע וויל איך איבערגעבן, וואס פון די אלע רעזאלוציעס וועט ווערן ווייסן מיר נישט, אבער אזא רעזאלוציע איז פאראן, זי ווערט פארגעשטעלט פארן קאנגרעס, אויב עס וועט געגרינדעט ווערן, איין מינוט. מען האט געוואלט שטעלן צום עולם, איך האב נישט קיין צייט צו שטעלן צום עולם גארנישט, אבער איך וויל גיבן די אינפארמאציע, די רעזאלוציע איז שוין פארמולירט געווארן, זי איז אריינגעגעבן געווארן דורך די לערער פון פאלקסשולן און פרץ שולן, און זי איז דא. און נאטירליך איז זייער לייכט צו פאדערן, און איך בין צופרידן, איך האב עס געפאדערט נאך מיט מיט יארן צוריק, און אלע לערער פאדערן דאס, און שרייבער פאדערן דאס, אבער אין די דעטאלן וועל איך נישט אריינגיין. אויב ס'איז דא אזא פאנד, איז ער נישט גענוג גרויס אויף אוועקצוזעצן א שרייבער ער זאל שרייבן, און נאטירליך קענען זאכן געטון ווערן, אבער לאמיר האפן אז אויב ס'וועט עפעס ארויסקומען וועט מען ביסלעכווייז אנהויבן צו ארומצוקוקן זיך איבער דער באלעבאטישקייט, און מ'וועט שאפן אידישע ליטעראטור פאר קינדער, אויב די אלע ארבעטן וועלכע מיר שטעלן זיך פאר וועלן ארגאניזירט ווערן דורכ'ן קאנגרעס ווי ס'בעדארף צו זיין. צו מ'פליט אין דער לבנה צו נישט, דאס איז מיר אבסאלוט נישט וויכטיג. איך וויל אז דאס קינד זאל נישט לערנען אויף אידיש וועגן דער לבנה. וועגן דער לבנה קען ער רעדן אין וועלכע ס'איז אנדערע שפראך. ער דארף פליען אין דעם אידישן סטראטאספערע. אזא ליטעראטור דארפן מיר אים גיבן. די אנדערע ליטעראטור וועט ער שוין קריגן ערגעץ אנדערש. פון דער זייט חבר שלום שטערן. איך בעט מען זאל זיך האלטן קורץ און פראוואצירט מיך נישט אז איך זאל דארפן צונעמען צייט.
איך וויל בלויז באמערקן אז די לעצטע רעדנערין האט געמאכט זייער א גוטע באמערקונג און מיר איז עס געפעלן. איך האלט מען אידיש איז נישט די שענסטע שפראך אין דער וועלט. איך קען נאר זאגן העברעיש איז שענער. די שיר השירים צו אידיש האלט איך איז א נאסטאלגיע און מיר דארפן דאס אויפהערן. מיר דארפן נישט האבן קיין שפלות געפיל ווייל דאס איז אליין א שפלות. איך דארף נישט גיין דערציילן א מאמע קלייב איך זיך אויס אידיש איז מיין מאמע און איך קלייב זיך ניט אויס און איך דארף ניט טאג און נאכט רעדן שיר השירים. מיר זענען געקומען וועגן זייער וויכטיגע עניינים היינט. און די עניינים זענען נישט ארויפגעלייגט געווארן נאך אויפן טיש, אלע רעדעס זענען פיין, אלע רעדעס זענען גוט, און איך וויל נישט גיין דיסקוסירן די רעדעס, דאס איז אויף אן אנדערן אופן, אבער די איין מאמענט וואס איך האלט אז מיר דארפן אנהויבן רעדן דא, איז די פראגע פון קריטיק, און ס'איז נישט קיין דיסקוסיע יעצט, וועגן די ענגלישע שרייבער וואס זיי שרייבן אויף אידיש. ס'איז א גרויסער אונטערשיד פון מענדעלען ווי די ענגלישע שרייבער וואס זיי שרייבן אויף ענגליש וועגן אידן. מענדעלע האט געשריבן מיט ווייטאג ווען ער האט קריטיקירט און זיי טוט נישט וויי אבסאלוט גארנישט. און אז ס'טוט נישט וויי איז דאס פונקט כ'האב אמאל געשריבן וועגן מרדכי ריטשלער אז ער זיצט אויף א פענסטער אין קאלאניעל און קוקט ארויס צום אידישן לעבן אבער אין אידישן לעבן איז ער נישט געווען. ער האט אפילו נישט געזען אז דארטן איז געווען א פאלק שולע און ס'איז אויפגעבויעט געווארן אידישע וואונדערבארע אידישע יוגנטליכע וואס זענען דא, נישט אלע דארפן זיין אזוי ווי מיר ווילן אבער זענען דא, און ער האט זיי נישט געזען, ער זעט אלסדינג שלעכט, ס'איז אן אונטערשיד פון מענדעלע. און איך קען נישט מסכים זיין אנדערע אפילו, און איך וויל אויך זאגן אז אין ישראל איז דא א גרויסער אידישער קריטיקער הייסט ער קאריוו, און קאריוו האט געזאגט אדברה וירווח לי, לאמיר רעדן און ס'זאל ווערן גרינגער, וועגן מענדעלע. ער האט אים קריטיקירט, אבער מיט אלע זאכן קען מען צו מענדעלען אזוי נישט צוגיין. מענדעלע האט געזאגט דאס וואס ער האט געדארפט זאגן און הלוואי וואלט מען געהאט א מענדעלע היינט. אבער מען קען דאס נישט פארגלייכן און מען טאר נישט פארגלייכן. ס'איז אויך אמת וועגן די שפראכן, חבר גערשמאן האט שוין געזאגט, ס'איז דאך א פאקט, מען שרייבט אין אלע לשונות. און ביי אידן האט מען שוין געוואוסט שמע בכל לשון שאתה שומע. קריאת שמע קען מען זאגן אויף יעדע שפראך. מען האט געוואוסט פון אלע יארן ווייל אידן האבן גערעדט אסאך שפראכן, מען האט אזוי געזאגט אין תלמוד. אבער פון דעם שמע מיט אלע די זאכן, לאמיר אויך זיין אויפריכטיג, אלע די וואס האבן געשריבן אין אלע שפראכן, לעוואנדא האט געשריבן אין רוסיש און ס'איז געווען אסאך שרייבער האבן געשריבן אין אלע שפראכן, זענען זיי אריין אין אונזער אוצר? אז מ'האט זיי איבערגעזעצט, און ס'איז געווען אין זיי טיפע אידישע זאכן, און א שפיגל פון דעם אידישן לעבן זענען זיי געבליבן, אזוי זענען זיי נישטא אפילו וועגן רמב"ם, די ווערק וואס זענען אריינגעגאנגען אין העברעישן זענען דא און דארטן ווי אידן ווייסן אפילו נישט, דער כוזרי איז געבליבן ווייל ער איז געווארן אין העברעיש אריינגענומען. מען דארף פארשטיין וואס דאס איז, איך שטים מיט חיים נתנאל לאפ. צוויי, א נאציאנאלע ליטעראטור וועלן מיר ניט שאפן און מיר ניט האבן, נאר אין די צוויי שפראכן, אין העברעיש און אין יידיש, און דאס איז עס אלעמאל געווען. און דאס וואלט ניט קיין סך געפעלן. דאס מיינט נישט אז מען דארף נישט שרייבן קיין מ'וועט שרייבן אין ענגליש, וועט זיין ענגליש, מ'וועט עס איבערזעצן, אלדינג וואלט געווען גוט, אבער דאס איז דער ענין. נו, אן אנדערע פראגע איז, איר זיצט און איר טראכט, און איר טראכט דאך מסתמא, מיר זענען אלע טראכטנדיגע מענטשן, מיר האבן אפגערעדט, איך האב קינדער, איר האט אלע קינדער, אידיש איז צו איר גרויסן גליק איז מיטגעגאנגען מיטן אידישן מענטשן וואו ער איז געווען, העברעיש איז נישט מיטגעגאנגען מיט דעם. אז מען האט אין אמעריקע געדארפט טראגן די ניימאשינען אויף די פלייצעס, זענען געווען ראזענפעלד און די אלע גרויסע אידישע פראלעטארישע שרייבער, מען רעדט נישט דוקא וועגן די ליטערארישן אינהאלט, די די קינסטלערישע זייט, אבער דער ווערט דערפון, האבן זיי געקומען, זיי האבן געזונגען, זענען געווען א טייל מיטן פאלק, זיי האבן אפגעשפיגלט זייער לעבן, זענען דארטן געווען. ייִדיש האָט נאָך אַ גרויסער מעלה אויך, אַז עס איז דאָך אַ ליטעראַטור פֿון פֿאַרביקייט. אין יעדן לאַנד זענען ייִדן געווען, און מער אָדער ווייניקער, און דאָס דאַרפֿן מיר אויך אויפֿנעמען, האָבן זיי אָפּגעשפּיגלט די סבֿיבֿה, דאָס לעבן, וווּ זיי זענען געווען. מיר קענען נישט זאָגן מער, אַז מיר זענען ייִדן, וואָס מיר וואוינען אין קאַנאַדע. מיר זענען ייִדן, קאַנאַדע-ייִדן. אַזוי ווי אַמעריקאַנער ייִדן זענען אַמעריקאַנער ייִדן, און מע קען ליב האָבן ישׂראל, מיט אַלע אַנדערע זאַכן, ס'שליסט גאָרנישט אויס. אידן האבן בכלל ליב געהאט יעדן לאנד וואו זיי זענען געווען. אבער איך פרעג אפט און איך האב קינדער און מיינע קינדער קענען דווקא גוט אידיש און זיי רעדן אידיש, אבער איך איין פראגע פרעג איך, לייענען זיי אידיש? און וואלט געשען דער נס חס וחלילה אז זיי זאלן יא וועלן לייענען אידיש? שפיגלט היינט די אידישע ליטעראטור אפ דאס לעבן וואס איז ארום אונז? וואס זיי אינטערעסירט? דאס איז די הויפט פראגע. זאלן וועלן נעמען א בוך, שטעטל גוט, שטעטל גרויס, שטעטל וואויל, אבער איך קען מיין זין נישט אויסמאלן דעם ענין פון שטעטל, ער זעהט עס נישט פאר די אויגן. מיר דארפן זיך ערנסט פארטראכטן עס איז א גרויס פראבלעם, וואס טוען מיר אז מיר וועלן שוין האבן אידיש און מ'וועט רעדן אביסל מער אידיש ווי די אידן געזאגט זיי פארשטייען נישט, ס'איז א גרויסער אונטערשיד אז איך האב זיך געשפילט ווי ביי מענדעלען ביי הערשעלען, בין איך געריטן אויפן שטעקן, איך האב געווארפן א שטיין, דאס איז געווען ביי מיר שפילן. מיין אייניקל ווייסט אז די לבנה, מען פליט טאקע צו די לבנה, און איך וועל אים דארפן געבן דאס וואס מען פליט צו די לבנה דאס גאנצע לעבן, די וועלט פון דערויסן, די וועלט פון אינעווייניג, און דאס טיפע אידישע געפיל וואס איז דא, דאס ווארעמע אידישע געפיל וואס קיין אנדערע קען עס נישט קריגן. איך האלט אז מיר וועלן דארפן נעמען אט די אלע פראבלעמען פון דעם נעכטן און פון היינט און צונויפבינדן, און אז ווען מיר וועלן דאס טוען וועלן מיר ערשאפן ווי מיר האבן גרויסע שרייבער און מיר דארפן זיך נישט אקעגנשטעלן.

און איך וויל אז חברים זאלן וויסן אז מאקסימום האבן מיר צען מינוט אפשר פופצן. חבר פארזיצער און זייער חשובע פאנעליסטן. מיין נאמען איז ליפשיץ פון די נייע פראטערנאלע אידישע געזעלשאפט אין טאראנטא. די הויפט זאך וועגן וועלכע מיר דארפן דא רעדן, לויט מיין מיינונג, אויסער די זייער אינטערעסאנטע רעפעראטן וואס מיר האבן געהערט איז וועגן תכלית, די אלע וואס זיצן דא זענען איבערצייגט וועגן דעם אז מען דארף ארבעטן שווער פאר אידיש, און איך זאג אז מען דארף ארבעטן שווער פאר אידיש אינעווייניג און אויסנווייניג, און ווען איך רעד וועגן אינעווייניג מיין איך אז דער פאקט וואס דער קאנאדער אידישער קאנגרעס האט גערופן די קאנפערענץ איז זייער א גרויסע דערגרייכונג אבער מיר האבן נאך נישט פולשטענדיג געווינען דעם קאמף אינעווייניג, און מיר האבן נאך אסאך צו ארבעטן אז ס'זאל זיין די פולשטענדיגע איבערצייגונג וועגן דעם אז אידיש איז אן אינסטרומענט צו בויען דאס אידישע לעבן דא אין לאנד, אן וועלכן אויב מען וועט דאס נישט בויען וועט זיין די געפאר דאס אידישע ארגאניזירטע לעבן זאל אונטערגיין. דאס איז די הויפט זאך. ס'איז נישט בלויז קיין פראגע וועגן דעם ווי אזוי, נאר דער תוך זאך. אזוי ארום אז איך וויל פארשלאגן עטליכע זאכן וואס מיר זאלן קאנקרעט רעקאמאנדירן צו דער קאנפערענץ. ערשטנס גלויב איך אז מיר דארפן רעקאמאנדירן אז ס'זאלן געמאכט ווערן אלע אנשטרענגונגען אז ס'זאל ערשיינען אין דער נאענטע צוקונפט א נאציאנאלע אידישע זשורנאל אין קאנאדע, וועלכע זאל געבן א פלאטפארמע פאר די אידישע שאפער און וועלכע זאל אויך זיין א זשורנאל וואס זאל זיין צוציענדיג און וואס זאל זיין אינטערעסאנט פאר דער יוגנט. מיר האבן א פרעסע, מיר האבן דעם קענעדער אדלער, דעם אידישן זשורנאל, אבער דאס איז נישט די אינסטרומענטן מיט וועלכע מיר וועלן גיין צו דער יוגנט און זיי געווינען. ס'איז דא א קאלאסאלער אינטערעס צו אידיש וואס וואקסט און מיר דארפן דאס פארשטארקן. צווייטנס וויל איך פארשלאגן אז מיר זאלן רעקאמאנדירן צום קאנגרעס אז ס'זאל עטאבלירט ווערן א מעגליכקייט צו שטיצן א אידישן פארלאג אין קאנאדע, א אידישן פארלאג אין קאנאדע, נישט בלויז קיין פראגע, נישט בלויז קיין פראגע פון פרעמיעס צו שרייבער, וואס דאס איז זייער גוט, נישט בלויז קיין פראגע פון פונדאציעס, נאר א אידישער פארלאג. ס'איז מיר א שאד וואס ס'איז דא נישטא א פארשטייער פון וואנקאווער וואס האט מיר דערציילט אז סגעפינט זיך א איד אין וואנקאווער און ער האט ער וועט דאס מסתם דערציילן וואס האט שוין איבערגעלאזט הונדערט טויזענט דאלער די פראצענטן פון וועלכע זאלן גיין פאר אט דער ארבעט יעדן יאר נומער דרײַ שלאג איך פאר אז דער קאנאדער אידישער קאנגרעס אז מיר זאלן פרעסן דערויף אז דער קאנאדער אידישער קאנגרעס זאל גלייך עטאבלירן דעם דעפארטמענט דורך א נאציאנאלן קאמיטעט וואס זאל גלייך צוטרעטן צו דער ארבעט דורכצופירן די אויפגאבן פון דער קאנפערענץ. אויב מיר וועלן דאס נישט טאן וועט עס זיין זייער א גוטע צערעמאניאלע קאנפערענץ, אבער די רעזולטאטן דערפון וועלן אפשר אפגעלייגט ווערן אויפן הארבסט, אפשר אויפן פרילינג, אפשר אויף קומענדיגן יאר, איך וויל אייך דערמאנען אז דעם ערשטן מאל ווען ס'איז אויפגעהויבן געווארן די פראגע פון אידיש ביי א צוזאמענפאר פון קאנגרעס איז געווען מיט פֿינף יאר צוריק, און דער פארשטארבענער זכרונו לברכה ישראל ראבינאוויטש האט דאמאלס געהאלטן א פרעכטיגן פארטראג און אסאך פון די אידן דארט ביי דעם ביי דער קאנפערענץ האבן געטראכט ראבינאוויטש איז זייער א וואוילער איד מען דארף אים טאלערירן אבער זיי האבן זיך גארנישט וויסן געמאכט עס איז א רעזולטאט פון דער שווערער ארבעט וואס מיר האבן דערגרייכט ביז איצט און לאמיר נישט בלויז באגייסטערט ווערן פון דעם גרויסן דערפאלג נעכטן נאר כסדר געדענקען אז מיר האבן א קאמף אויף זיך און מיר וועלן האבן גוטע רעזולטאטן. א דאנק אייך חבר ליפשיץ. איר האט אנגערירט הויפט פראגן, אבער איך וויל דא מאכן א באמערקונג. חברים, דער הויפט זאך איז דער לעצטער פארשלאג. אויב עס וועט געלינגען איינצושטעלן דעם דעפארטמענט, מיר האבן פאקטיש בלויז איין רעזאלוציע, אויב ס'וועט איינגעשטעלט ווערן א דעפארטמענט, אויב דער דעפארטמענט וועט נישט זיין טויט געבוירן, דאס מיינט אז די דעמאנסטראציע וועלכע מיר האבן איצטער איז די וויכטיגסטע, טאקע וואס מיר זעען א אינטערעס, אויב דער אינטערעס וועט בלייבן ביי אייך אז דער דעפארטמענט זאל נישט בלייבן בלויז מיט אן איין ביוראקראט וואס וועט זיצן ערגעץ, נאר עס וועט זיין די וואלונטערע ארבעט, און מען וועט ווייטער קעמפן, אזוי ווי ליפשיץ האט טאקע געזאגט, מיר האבן א קאמף פאר זיך, און וועט מען דאס דורכברעכן, איז דאמאלס זיין צייט זיך אוועקצושטעלן, און לאמיר האפן אז די קאנפערענץ וועט נישט זיין אזוי גיך כאפ לאפ אויף דורכצוטראכטן באזונדערע דעטאלן, עס איז זייער וויכטיג, איך האב דאס פארנאטירט, איך וועל דאס, כאטש אזעלכע רעזאלוציעס זענען שוין דא אויפן פאפיר, וועל איך נאכאמאל.

וואס לעב אין ישראל און וואוין אין מאנטריאל, איך זיץ דא די גאנצע צייט און טראכט, און דאס וואס איך טראכט וויל איך יעצט ארויסברענגען פאר אייך, און איר וועט מיר מוחל זיין פאר דער חוצפה, אויב עס איז א חוצפה.

ווי עס קומט אן אויפלעבונג, אזא מוטיגע זאך, דווקא אין מאנטריאל, און ווי איך וואלט זיך געהאלטן פאר א מאנטריאלער אדער פאר א קאנאדער, וואלט איך זיך געהאלטן דאמאלס פאר א גרויסן יחסן. און ביז יעצט, די פאר-קאנפערענץ וואס איז געוועזן, וואס האט זיך אנגערופן עונג שבת, האבן מיר געהערט זייער אינטרעסאנטע גייסטרייכע אקאדעמישע סימפאזיומס, אבער דאס איז דער צוועק געוועזן פאר די קאנפערענץ? אויף וועגן דעם זיץ איך און טראכט. ממשות'דיגע קאנקרעטע פארשלאגן מעשים, מוט אויפצולעבן, מיטלען אויפצולעבן א אידיש לעבן ווען ס'איז דא אין מאנטריאל. ס'איז דא א גרופע אידישע שרייבער דא, אזוי ווי אין יעדע שטאט, אזוי ווי אין יעדע לאנד, גרעסערע און קלענערע, אויך אין ווארשע אין די אמאליגע צייטן זיצט דא מלך ראוויטש, וואס איז געוועזן דער סעקרעטאר דער לאנגיאריגער סעקרעטאר פון פאראיין איז נישט געווען קיין פאראיין פון בלויז שלום אש'ס ס'געווען פארשידענע פון א רעפארטער ביז א קלאסיקער און דא איז דא א גרופע אידישע שרייבער וואס אויף זיי ליגט דער חוב פון די ערשטע מינוט אן פארן קאנפערענץ און יעצט נאך די קאנפערענץ

וואס איז געוועזן א שאד אדורכצולאזן א ווארט נעכטן, אייערנעכטן און היינט, איז פארווענדעט געווארן צייט וואס איז א גרויסע מאנגל ווי מיר הערן דערין אויף די דאזיגע זאכן וועלכע האבן א גרויסע באדייטונג, אבער דאס איז געוועזן. צוליב דעם האט מען גערופן א קאנפערענץ. מאכט אייער פארשלאג. איך מאך נישט יעצט קיין פארשלאגן. איך וויל זיין איינער פון די אומלעגאלע ווי זיי הייסן זיי דאס וועלכע רעגן אן ער האט דארטן א זאגראניטשנע ווארט, ווי זיי הייסן זיי וואדעליסן וועלכע רעגן אן און איך רעד, זייט דאס וואס איך האב געטראכט אט דא.

ווען ס'האט זיך געעפנט די שרייבער פאראיין, די שרייבער פאראיין האט עקזיסטירט שוין לאנג אין ישראל, נאר ווען ער האט זיך געעפנט אין קעלער אויף די דארף האס, האט ער נישט מוותר געוועזן אויף דעם כבוד צו נעמען דעם בעזעם, דער ערשטער און אויסצוקערן דעם פאראיין, בוכשטעבליך געקומען דער ערשטער אויסקערן דעם פאראיין, דאס איז די מצוה געוועזן זיינע. מלך ראוויטש איז שוין היינט נישט ביי די כוחות פון אמאל, איז נישטא קיין אנדערער וואס זאל נעמען דעם בעזעם ביי אונז, כאטש איך ווייס נישט צי ער וועט דאס מאל ווידער מוותר זיין דערויף. דאס איז איינע פון מיינע פארשלאגן צו פארשטארקן א טעטיגן שרייבער פאראיין

צו ביליגע באנאלע שונד פארשטעלינגען וואס גאסטראלירן דא. מיר רעדן פון אינטעליגענטן צו אינטעליגענטן, תלמידי חכמים צו תלמידי חכמים, און א לעבעדיג פאלקס לעבן איז צוזאמען מיטן פאלק. און אויף דעם דארפן מיר זיך שטארק אפשטעלן און זוכן מיטלען וויאזוי זיך צו דערנענטערן צום פאלק. איך וויל נישט לאנג מאריך זיין, ער דראעט מיך מיטן זייגער, דאס איז א געפערליכע זאך, איך האב גענדיגט.
איך האב געוואלט חבר מיראנסקי זאל רעדן, זאגט חבר מיראנסקי אז איך בין עלטער זאל איך גיין פריער. ס'האט מיר שוין חבר ליפשיץ אויסגעכאפט די, מ'רעדט שוין וועגן רעקאמענדאציעס, האט א חבר געהייסן מ'זאל צאלן א לערער א יאר שכירות. ס'איז אן אסטראנאמישע צאל א יאר שכירות. האט מיר מיראנסקי געזאגט, איך וויל ניט רעדן וועגן אידעען און גאנצע אבסטראקטע זאכן, איך רעד וועגן דעטאלן קליינינקע. וויפיל לידער ליגן ביי מיראנסקי קינדער-לידער אין שופלאד שוין צענדליגער יארן? ווי לאנג וועלן זיי נאך ליגן? און אז זיי שרייבן, איך מיין, מיר האלטן שוין ביי רעקאמענדאציעס. דארף מען אנהויבן פון סוף, די וויכטיגסטע רעקאמענדאציע איז א פארלאג, עפעס, און אז א שרייבער גיבט שוין ארויס א בוך, איך רעד וועגן א שרייבער האט מיך געבעטן דאס דערמאנען דא, ער האט זיך געשעמט אליין קומען, האט א שטאט ווי וויניפעג למשל נישט געקויפט קיין איין איינציג בוך, א שטאט ווי טאראנטא, כאטש איין בוך אין א שטאט פון דעם שרייבער, קיין איין איינציג בוך און ס'דא הונדערט און צענדליגער לייענערס פון אידיש אין די צוויי שטעט למשל, איך רעד נישט פון די אנדערע קלענערע פראווינץ שטעט. ס'איז נישט קיין כאאס דא. א כאאס איז באשטייט דאך פון עפעס, פון עלעמענטן. ס'איז עפעס א וואקואום. אזא בטלנות איז נאך נישט געווען אין דער אידישע געשיכטע דאכט זיך. וועלכער דור גיט נישט האט נישט אויסגעגעבן קיין ביכער, העברעישע און אידישע, און מ'האט פארקויפט, געשאפן פרענומעראנטן. א קאנגרעס דארף דאך זיין אינטערעסירט, מען רעדט וועגן קולטור, וואס הייסט קולטור? ערציאונג? יא פארשטייט זיך, פארשטייט זיך, אבער א בוך בלייבט דאך, א יא דאס זאגט אירע תנאים, איז דארף מען שאפן א פארלאג, א פארלאג, ס'דא ברוך השם געלט, דער קאנאדער ישוב איז א רייכער, מ'דארף די אידישע שרייבער ניט אנגיסן מיט קיין געלט, זיי וועלן פארגעסן אין גאט, אבער א בוך וואס איז פאראן דארף עס נישט ליגן אין שופלאד און פוילן, ס'שאפט זיך ביים שרייבער ניט א ביטול באציאונג, א ציניש, א ציניזם, מען ווערט אפהענטיג, מען ווערט ציניש, מען ווערט פארביטערט, א פארלאג. א שיינעם דאנק. איין מינוט, איין מינוט, ס'דא אנדערע פראגן, אנטשולדיגט ביטע. איך וויל דא מאכן א באמערקונג אז אלע מאכן פארשלאגן, ס'איז דא א וויכטיגסטע פארשלאג, מיר אלע קלאגן זיך אז מיר גייען אונטער, אמת, אונטערגאנג איז א נאטירליכע זאך און אסאך, מיר אליין פערזענליך גייען אויכעט אונטער. אבער ס'דא איין זאך, מיט די אלע פארלאגן, מיט די אלע זאכן, איז צו קולטיווירן און פלעגן. די יונגע צווייגעלעך פון אידישע שרייבער. און איינע פון מיינע פארשלאגן איז אז דארט וואו ס'איז נאך פארהאנען א אידישער אדער פון א מענטש וואס איז נאך יונגער פון די דרייסיג און טייל נאך יונגער פון די צוואנציג זאלן זיי קולטיווירן. אבער איך מוז אייך זאגן אז אויף דעם געביט ווערט גארנישט געטון, און שרייבער האבן אין דעם א גרויסע האנט, אז זיי זעען ערגעץ א יונג צווייגל, פארגעסן זיי דאס צו דערמוטיגן, און אפילו דא ביי דער ארגאניזירטער קאנפערענץ, מוז איך אייך מודה זיין אז איך האב געוואלט האבן אלס פאנעליסטן יונגע שרייבער און פאעטן וועלכע זענען צו אונזער גליק נאך פאראנען און וואס שרייבן דווקא נאר אויף אידיש, און מען האט פריער געוואלט א מעטריקע אז זיי זענען שוין גענוג דערוואקסן אונז צו רעפרעזענטירן. נו חברים אויב מיר האלטן זיך נאך ביי דעם אז יעדער איינער דארף האבן א פעטשאט מיט א דיפלאמע זעמער נאך זייער ווייט, און שרייבער דארפן זיך אביסל אויכעט קלאפן על חטא און זאגן אז זיי האבן אסאך מאל מער אין זינען זיך ווי אין זינען די ליטעראטור. דער פאטער פון אונזער ליטעראטור איז געווען פרץ, און פרץ האט קולטיווירט יונגע כוחות. מיר זענען שוין אלט, אבער פון דעסט וועגן טא לאמיר מאכן אינמיטן יאר א יום כיפור און זיך אביסל מתוודה זיין אז מיר פארקוקן די יונגע כוחות און דאס איז איינע פון מיינע פארשלאגן אז מען זאל מקרב זיין און פארבעגן אפילו און זען ארויסצורוקן יונגע אידישע שרייבער. חוה אורנשטיין.
חשובער פארזיצער און פריינט, די היינטיגע קאנפערענץ האט אויסער א גרויסע צאל פראקטישע אויפגאבן צו דערגרייכן, און לאמיר האפן אז זי וועט מצליח זיין אין די פארהאנדלונגען און וועט דאס דערגרייכן, האט זי אויך ווי אלע קאנפערענצן טעארעטישע, אידעאישע און וויסנשאפטליכע אויפגאבן, און צו דעם וויל איך א מינוט ווידמען. עס איז אנגענומען געווארן אין די יידישע שפראך אין די יידישע ליטעראטור, אז די יידישע ליטעראטור ציט זיך פון אליהו בחור פון פֿיר הונדערט יאר צוריק. אפאטאשו האט ערקלערט אז פארדעם איז באאיינפלוסט געווארן אליהו בחור, דעריבער איז אנצונעמען ביי טויזנט יאר. מיין מיינונג איז גאר אן אנדערע, אז די יידישע שפראך האט איר יניקה שוין פון טויזנט פֿינף הונדערט יאר צוריק, און איך וויל אז איר זאלט וויסן פון וואנעט איך נעם אט דאס. אין פיפטן יאר-הונדערט האט עקזיסטירט א אידישע קהילה אין רעגנסבורג, און דארטן איז געווען א גרויסער תלמיד חכם הרב ישראל ברונא, און דעמאלט איז געווען א בלוט-בילבול, און פון דעם בלוט-בילבול איז פארגעקומען א גאנצע ריי אינטערווענצן און ס'איז אין די געשיכטע פארנאטירט וועגן הרב ישראל ברונא און וועגן די קהילה וואס האט זיך אנגערופן ניי ירושלים און דאמאלט האט מען שוין גערעדט א אידיש וואס איז געווען א געמיש פון העברעאישע ווערטער צוזאמען מיט דייטשע ווערטער וואס דער אפשטאם עה פון די אידישע שפראך איז א גאנצע רייע, עטליכע זיבעציג פראצענט דייטשע ווערטער. ווען איר וועט היינט גיין אויף די גאסן פון ווירצבורג און איר וועט גיין אונטער מענטשן וויאזוי זיי רעדן וועט איר מיינען אז זיי רעדן אידיש, און איר וועט זיך אומקוקן וועט איר זען אז דאס איז דייטשן. דער ווירצבורגער דייטש איז א פולשטענדיגער אידיש. פארשטענדליך זענען דארטן דא אסאך דיאלעקטן אין דייטשלאנד, און איבערהויפט דער ווירצבורגער דייטש איז א פולשטענדיגער יידיש, און דערפאר האט מיר אימפאנירט דאס וואס אדא לאפין האט געמאכט א אנאליז וועגן די דייטשע ליטעראטור, און איך וואלט געוואלט קארעגירן דעם פאקט. אז ס'איז נישט אט אזוי ווי מ'שטעלט זיך פאר און ווי ס'האט פארגעשטעלט היינריך היינע, that he was baptized, ער האט געוואלט ווערן פראפעסאר אין געטינגער אוניווערזיטעט, און אלס דיכטער צו ווערן א פראפעסאר אין געטינגער אוניווערזיטעט איז אין יענער צייט אזוי ווי ס'איז געווען אין רוסלאנד האט ער זיך געמוזט שמד'ן, נאכדעם ווי ער האט זיך געשמד'ט האט מען אים געטראפן רעדן מיט אידן מיט נאך אזוינע האט מען געזאגט אז זיין שמד איז גארנישט ווערט און מ'האט פסל'ט און ער איז געווען א איד און זיין פראכטפולע פאעמע שבת המלכה איז אריינגעגאנגען אין אלע כרעסטאמאטישע העברעאישע ביכער און ס'איז איבערגעזעצט געווארן נישט דורך קיין אנדערן ווי דורך חיים נחמן ביאליק און איך ווייס נישט פארוואס אדא לאפין האט ארויסגעלאזט משה מענדלסאן וואס האט געפלאסטערט דעם וועג געוואלט איבערגעבן פאר די היינטיגע צוזאמענקונפט אז אידיש רעכנט זיך נישט פאר פינף הונדערט יאר און רעכנט זיך נישט פאר טויזנט יאר נאר אידיש האט א געשיכטע פון פופצן הונדערט יאר. מיר זענען גליקליך מיר זענען עלטער מיט אפאר יאר. איך איין מינוט חבר פערל ס'איז דא מענטשן פאר אייך. זייער פיין. די צייט איז שוין פון לאנג אריבער און אזוי ווי מ'קומט אונז נישט רופן וועלן מיר נאך דערלויבן א צאל מענטשן צו זאגן, קודם כל אדא לאפין האט עפעס צו זאגן, און רחל קארן וויל עפעס זאגן, אבער איך וויל אויפרופן א חבר פון דער וועסט, פון מיטל מזרח, פון וויניפעג, חבר גאלסקי וויל אונז עפעס זאגן. מיטל מערב, אנטשולדיגט. מען דארף עס קארעגירן אין טעיפ. חבר פארזיצער און חשוב'ע דעלעגאטן און געסט, ס'איז פאר מיר באמת א פרייד וואס איך זעה אז די פרוכט פון אונזער ארבעט וועלכע מיר האבן אנגעפאנגען מיט פינף זעקס יאר צוריק, און ווי האט חבר ליפשיץ באמערקט אז ס'איז געווען א שווערע ארבעט, מיר האבן ערשט אנגעפאנגען דורכברעכן די וואנט. אבער מיר האבן עס נישט דורכגעבראכן, מיר האבן בלויז אנגערירט. איצטערט דארפן מיר עס זען אז צו פארוואנדלען די ווערטער אין מעשים. איך גלייב נישט, איך האלט נישט אז רעזאלוציעס און אפילו רעקאמענדאציעס וועלן עפעס העלפן. וואס ווייניגער פון דעם אלץ בעסער, און אזוי ווי מיר האבן שוין היינט געהאט א זיצונג פון דער סטירינג קאמיטעט, מיר האבן באשטימט דריי קאמיסיעס, איינע פון זיי איז די רעזאלוציעס קאמיסיע, א וויכטיגע, און איך גלייב אז זיי וועלן פון די אלע פופציג רעזאלוציעס און אפשר מער, אפשר ארויספרעסן איינע אדער צוויי, און די צוויי וועלן זיין פראקטישע, און מען וועט זיי קענען דורכפירן, דאס איז נומער איינס, עס איז מיר געווען אויך א פרייד צו הערן פון ליפשיצן אז ס'איז דא א איד וועלכע האט איבערגעלאזט הונדערט טויזנט דאלער, וועלכע עס וועט זיין א אנפאנג, הלוואי געפינען מיר נאך אזעלכע א האלבן טוצן אידן, וועלכע די פון די פראצענטן וועלן מיר קענען אסאך אויפטון פאר דעם, איך וויל אבער צוגעבן. אז כדי א רעקאמענדאציע ווייל עס איז נישט קיין רעזאלוציע און דאס איז אז מען זאל פרובירן אויך פארשטייט זיך מיר האבן אויסגעקליבן א נאמינאציאנס קאמיטעט און דאס איז די וויכטיגסטע ווייל פון דעם נאמינאציאנס קאמיטעט ווילן מיר שאפן א אל קאנאדישן אידישן קאמיטעט וועלכער זאל אנפירן מיט אידישע ארבעט אין קאנאדע דורך דעם קאנאדער אידישן קאנגרעס, וועלכע מיר ווילן אז דער קאנאדער אידישער קאנגרעס זאל שאפן א ספעציעלע אפטיילונג פאר אידיש, אנפירן פאר אידיש, א באצאלטן אמט, און צוזאמען מיט די אידישע קאמיטעטן איבערן לאנד זאלן קענען פארוואלטן מיט די אידישע ארבעט. דאס איז די.

אז ס'עט קומען פריי וועלן זיי עס שטענדיג אריינשטעלן אין דער צייטונג. דאס איז איינע פון די רעקאמענדאציעס, און א וויכטיגע רעקאמענדאציע וועלכע עס דארף גלייך געטאן געווארן. א דאנק.
איך מוז דא באמערקן אז דאס אלעס איז שוין דא אין די פאפירן פון די רעזאלוציעס. איך בין געווען אין דער לאגע צו זיין אין דער רעזאלוציע קאמיסיע, אזוי איך ווייס אז די זאכן זענען באטראכט געווארן, און איך וויל נאכאמאל זאגן אז די קאנפערענץ קען זיך נישט אוועקשטעלן אויסארבעטן אלע דעטאלן, די הויפט זאך איז נאכאמאל דער דעפארטמענט, דער אפטייל פאר אידיש ביים קאנגרעס, אויב ער וועט רעאליזירט ווערן און ווערן אן אקטיווער כח, וועט מען דאמאלס קענען האנדלען וועגן באזונדערע דעטאלן, צונויפרופן עקספערטן, האבן באזונדערע זיצונגען, מיט האבן אסיפות, מיט אסיפות, מיט רייכערן, און און מיט טראכטן, און די ישועה וועט קומען. איצטער, די צייט איז שוין פון לאנג אריבער, וויל איך בעטן חברה רחל זאל זאגן די פאר ווערטער וואס זי וויל זאגן, און דערנאך צום סוף וועט זיין אזוי ווי זי האט אנגעהויבן וועט זי ענדיגן.
איך האב געוואלט בלויז מאכן עטליכע באמערקונגען. שוין אין מיין קורצן רעפעראט האב איך אנגעדייטעט אז די שרייבער, די וויסנשאפטלער, די קולטורטוער זענען געווען די וואס האבן אויפגעהאלטן דעם כבוד פון דער אידישער שפראך. וויאזוי ס'איז שווער

געדענק איך די צייטן ווען איך בין געווען א אידישער לערער, וואס מען פלעג ארויסשיקן אפאר קינדערלעך מיט א פושקעלע צונויפזאמלען אפאר סענט מען זאל האבן אויף א סענדוויטש אפצועסן. אוי דער גורל איז אזא, ס'איז ליידער וואס מיר זענען עלטער געווארן, אנישט וואלט מיר עס ווידער געדארפט טון ווייל מיר זענען. נישט געשטראפטע מענטשן, ס'איז נישט געשטראפטע מענטשן, ס'איז מ, מ'דארף זיך נישט לייגן קיין פייגעלעך אין בוזעם אריין. ס'איז דא א קליינער קערנדל ביי יעדן פאלק וועלכער טראגט די קולטור פונעם פאלק, און ער מוז טון אמאל אסאך זאכן, ער מוז איינהייצן, אריינלייגן קוילן און אזוי ווייטער. דער אומגליק האט אונז געטראפן וואס מיר זענען אלט געווארן. וואלטן מיר געווען מיט דרייסיג יאר יונגער וואלטן מיר ווידער גענומען דעם בעזעם. אבער איר זענט גערעכט, די אידישע גאס איז היינט קיין עין הרע זייער רייך, די איינציגע זאך וואס מען דארף זען, הלוואי איבער צו צייגן אז זיי קענען נישט ארום גיין אזוי ווייטער בלויז א גוף אן א נשמה. איך קום פון א קליין שטעטל ווי א סך פון אייך קומען, און איך'ל דערציילן אן אנעקדאט, ביי אונז איז געווען אן אלטער פרידנס ריכטער, א סודיא, איז פלעגן מען, אידן פלעגן אים פרעגן פראגעס, עס איז אויפֿגעקומען די אויטאָמאָבילן, און צו אונדז אין שטעטל האָט זיך פֿאַרוואַלגערט אַן אויטאָמאָביל, איז מען געלאָפֿן אויף בייז־וואונדער. אָבער אַ חוץ דעם, וואָס מענטשן זענען געלאָפֿן אויף בייז־וואונדער, איז די פֿערד זענען אַוודאי געלאָפֿן אויף בייז־וואונדער. אַז די פֿערד האָבן דערזען אַן אויטאָמאָביל, האָבן זיי זיך אַלע געשטעלט דיבאָם, און ס'איז געווען אַ געפֿאַר פֿאַרן לעבן. האבן אידן אים געפרעגט, איר זענט דאך א חכם, איר האט דאך נישט קיין איין האר אויפן קאפ, האט ער, זענט איר דאך זיכער א חכם, זאג אונז סודיא אוליניצקי, וואס איז דא דער סוד, וואס איז דא דער סוד, פארוואס שטעלן זיך פערד דיבאם אז זיי זעען א קאר, נו זאגט ער, זאגט ער, זאגט איר אליין, ווען איר גייט אין גאס און זעט אפאר הויזן גיין אליין, וואס וואלט איר געזאגט? ליידער, צום באדויערן איז אין א סך גרויסער מאס אמת אז דאס אידישע פאלק גייט ארום בלויז א שאל, אפאר הויזן גייען ארום, דער עיקר איז אז מיר דארפן זיי קענען איבערצייגן אז זיי קענען מער אזוי נישט ארומגיין, אז ס'זאל נישט זיין א קערפער מיט א נשמה אינעווייניג. און ס'איז אמת חבר'טע רחל אז דער אידישער שרייבער צוזאמען מיטן אידישן אקטיאר און איבערהויפט מיטן אידישן לערער האבן געראטעוועט

זיי אר נאט אינטערעסטעד אין ביקאמינג ארגענייזערס, ניידער איז רחל קארן, ניידער איים שור אר האלף די פיפל אין דיס רום. ווי אר סאפערינג פראם די מעלעיס אוו דזשואיש לייף אין נארט אמעריקא. ווי האב גאט אינסטיטושענס און ווי האב גאט ארגענעזעישענס און ווי האב גאט קלאבס און ווי רעיז מאני און איטס מארוועלעס אנלי ווי האב נאו דזשואיש לייף דעטס אלייוו ביקאוס פיפל טינק דעט דעי האב גאט טו דא אלל די טיים אנד דער אפרעיד טו טינק

די איידיע אוו חסידיזם מעיד א דיפרענס אין דזשואיש לייף ענד אין די ווארלד. די איידיע אוו זייאניזם בילט אפ א לענד. איטס נאט די ארגענעזעישאנס ענד איטס נאט די פראגרעמס דעט אר גאנא מעיק א דיפרענס, איטס פיפל הו אר אינטרעסטעד ענד קעיר ענד אר ווילינג טו טינק ענד טו טאלק אבאוט איט. ענד איף דעי קעיר ענאף ענד איטס אינטרעסטינג ענאף דעיל ריעד דעיל ריעד אידיש.

איי וואלד לייק טו פיניש וויט וואן קאנקריט סודזשעסטשען איף איי מעי דעט פערהעפס ווי קען טינק אין טערמס אוו ען אינסטיטוט פאר די טרענסלעישאן אוו אידיש ליטערעטשור סימילער טו וואט איז נאו אין עקזיסטענס אין איזריעל ען אינסטיטוט פאר די טרענסלעישאן אוו היברו ליטערעטשור איי פיעל ווערי סטראנגלי

פיפטי אר א האנדרעט יערס עגאו, ענד דיס איז אנאדער דיסקאשען באט איי דאנט טינק יו קען פראגרעם ליטערעטשער, באט איי טינק דיס מייט בי ען אימפארטענט אנדערטעיקינג פאר עי קאנפרענס לייק דיס טו טינק אין טערמס אוו, ביקאז די פאסיביליטי אוו אטרעקטינג, אוו אינטרעסטינג, אוו דעוועלאפינג ען אינטעלעקטשועל לייוולי קריטיקעל דיסקאשען אראונד אידיש ליטערעטשער עז א ליווינג ליטערעטשער,

מיר זעצן פאר, איין מינוט, איין מינוט, איין מינוט, איר דארפט פארשטיין אז עס איז דא א געוויסע שפאנונג צו פירן דעם פארזיץ, אויב מען רעדט צווישן זיך קען עס ווייטער נישט אנגיין אזוי. איך וויל בלויז זאגן, יעדער איינער.

אידן האבן בכלל א טבע טו קעיר, דעי קעיר ווערי ווערי מאטש, דעי קעיר א לאט, און אידישע שרייבער זענען פאראינטערעסירט אין קולטור און אין שאפן, אבער בלויז מיט רוחניות וואס מיר האלטן אין די שופלעדער קענען מיר נישט לעבן, און אזוי ווי דאס איז א קאנפערענץ וואס דארף, פארנעמט אזוי ווייניג צייט, קענען מיר ליידער, די אלע געדאנקען וואס זענען ארויסגעזאגט זענען באפליגלענדיק אבער מיר מוזן מוזן זיך קאנצענטרירן אויף פראקטישע עניינים אז אונזער גייסט זאל ווערן געטראגן וואס ווייטער.
איך וויל אייך זייער שטארק באדאנקען, ס'איז דא אסאך חברות און חברים וואס ווילן רעדן, אבער מען מוז גיין הערן דאקטער לאנדיס, וויל איך באדאנקען די פאנעליסטן און לאמיר זיך טרעפן לעיטער.

איר האָט נאָר-װאָס געהערט אַ היסטאָרישע רעקאָרדירונג פֿון דער ייִדישער פֿאָלקסביבליאָטעק אין מאָנטרעאָל, צוגעגרײט פֿאַר אונדז דורכן ייִדישן קלאַנג-אַרכיװ אין נאָמען פֿון פֿרענסיס בראַנדט, אַ פּראָיעקט פֿונעם ייִדישן ביכער-צענטער אין אַמערסט, מאַסאַטשוסעטס. דאָס דרוקרעכט געהערט צו דער ייִדישער פֿאָלקסביבליאָטעק און דעם ייִדישן ביכער-צענטער. דער קאָאָרדינאַטאָר פֿונעם פּראָיעקט איז דזשאָרדען קוציק,